והיו נא אמרינו לרצון לפני אדון כל. מ'האלט מען יעצט מאנטאג ערב פורים, מ'האלט נאך שבת זכור, מ'האט שוין אויסגעמעקט עמלק, און מ'גייט רעקארדן נאך א עפיסאוד פון אלף בינה. סאו קודם האב איך געוואלט אביסל אויסשמועסן, די לעצטע פאר וואכן איז נישט געווען קיין עפיסאדס, ס'איז געווען אביסל א טלטל הדרך, ס'האט גענומען ווילאנג אונז האבן זיך אויפגעסעט א נייע פלאץ ווי צו רעקארדן און קענען זיך אויפסעטן געהעריג מ'זאל קענען ארויסגעבן די פאדקעסטס איזיער און גרינגער און שנעלער און מער זאכן. ס'דא אסאך פראדזשעקטס מיטן אייבערשטנ'ס הילף. וואס כ'גיי כ'גיי מיך אריינלאזן צו ארויסגעבן זאכן אין די נעקסטע שטיק צייט, האב איך געוואלט אויפסעטן א געהעריגע פלאץ עס צו רעקארדן מיטן אייבערשטנ'ס הילף. סאו יעצט אונז פאנגן מיר אן פון א נייע התחלה אזוי ווי פון א נייע פלאץ, פון א נייע פיזיקל פלאץ און פון א נייע פלאץ אויכעט. סאו. מ'גייט אפראוטשן פורים תשפ"ב סאו חנוכה דאס יאר איז געווען חנוכה חמשה עשר בשבט און חמשה עשר בשבט ווען מ'קוקט צוריק אביסל אין די יאר דאס יאר די יום טובים האבן געשפילט אזא ריזיגע ראלע האבן געמאכט אזא גרויסע דיפרענס אונז האבן אזוי געלעבט די ימים טובים דאס יאר מ'האט געפילט די חנוכה מ'האט געפילט די די די מ'האט געזען אסאך דיפרענס סאו יעצט כ'ווייס מ'האט צו עקספעקטן אז דאס יאר פורים איז זייער זייער זייער זייער פאוערפול און מיטן אייבערשטנ'ס הילף ס'זאל זיין א א שטארקע פורים דארף מען מאכן א הכנה וואס איז פורים וואס מיינט פורים סאו לאמיר אויסשמועסן אביסל די מחשבות פון די לעצטע פאר וואכן פון וואס פורים איז וואס עמלק איז סאו קודם ווייסט מען דאס כ'מיין דאס האמיר שוין געשמועסט אמאל דאס פון הייליגן בעל שם טוב אז עמלק איז בגימטריא ספק. עמלק איז בגימטריא ספק. דער בעל שם טוב זאגט אז די קליפה פון עמלק דאס הייסט די עמלק פיזיקל עמלק האט מען געהארגעט מען האט געזאגט די וואך אין די הפטורה אז שמואל הנביא איז אנגעקומען צו וואס שאול האט איבערגעלאזט און מען האט געהארגעט אגג מען האט געהארגעט די איבריגע פון עמלק באט די קליפת עמלק אונז לעבן מיר מיט די קליפת עמלק. אן א דעילי בעיסעס, יעדער פון אונז האט די קליפת עמלק אזוי ווי יעדע אנדערע זאך, איז עס דארפן אונז עס נעמען פאר זיך און ווי שפילט עס א ראלע פאר מיר, זאגט אונז די בעל שם טוב אז די קליפה פון עמלק איז די קליפה פון ספק, ווען א מענטש איז מסופק אין עפעס, פארוואס? ווייל דער באשעפער איז דער באשעפער איז אחד, דער באשעפער איז איינס, און אונז האבן אמונה אין די אחד, און אונז גלייבן אין די איינס, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, און אויב ס'איז איינס און אלעס איז איינס, און ס'איז דא נאר ער, דעמאלטס וואס איז די ספק? ווי קומט אריין א ספק? א ספק קומט נאר פון א קליפה. די קליפה איז די ספק. סאו ווי דאס איז נוגע אין עבודה? אז ווען איך קום, אז ווען, אז ווען איך קום טוען א ארבעט, איך קום ארבעטן פארן באשעפער, איך קום זיין א עובד השם, איך גיי דאווענען, איך גיי לערנען, איך גיי אין מקווה, איך גיי וואטעווער איך טו, וואטעווער איך טו, אדער אפילו ווען איך זיץ אינדערהיים, איך זיץ, איך זיץ, איך זיץ און פארברענג מיט מיין ווייב און מיינע קינדער. משפחה, מיין טאטע מאמע, שווער שוויגער, חברים, א בחור אין ישיבה, דאזענט מעטער, עווריטינג ווי איך קום אן, קען איך אדער זיין זיכער מיט מיך, און זיין זיכער מיט די פאקט אז איך בין גוט, און איך האב גוטע אינטענשאנס, און איך וויל גוט, אזוי ווי איך ווייס יעדעס מאל וואס איך קריך אריין אין מיין טיפע 'איך' ווייס איך אז איך וויל נאר גוט. סאו אדער קען איך זיין זיכער און רואיג מיט דעם, אדער קען איך מיך א גאנצע צייט קוועשענען און דאוטן, און א גאנצן צייט האבן א ספק אויף מיר אליינס, בין איך גוט בין איך נישט גוט, ווער בין איך אז דאס איך האב יעצט געטון האב איך עס אמת'דיג געמיינט האב איך עס נישט אמת'דיג געמיינט, פארוואס האב איך עס געטון האב איך עס געטון וועגן דעם אדער האב איך עס געטון וועגן יענץ, אבער אפשר איז דאס געווען מיין חשבון, און אזוי קען מען א גאנצן טאג זיך דאוטן און זיך דאוטן און זיך דאוטן און לעבן אין די דאוט, ווייל מען פרעגט זיך א גאנצע צייט אליינס אפ און עס איז נישט דא די די רואיגקייט און די זיכערקייט און מיט ווער איך בין און מיט וואס איך טו. זיין זיכער מיט ווער איך בין, זיכער מיט די פאקט אז אלקי נשמה שנתת בי טהורה היא, אז איך בין א חלק אלקי ממעל, אז איך בין אז ועמך כולם צדיקים, אז איך האב א חלק אין מיך וואס איז טוב, און דאס איז ווער איך בין און דאס וואס איך וויל מיך אידענטיפייען מיט, זיין זיכער מיט דעם, און זיכער אז די זאכן וואס איך טו זענען אויך איז אויך אזוי אמת'דיג, מיין עבודה איז אזוי אמת'דיג ווי איך. און דאס דאוטן, די קליפה וואס ברענגט אריין די ספק, דאס איז עמלק. סאו יעצט איז געווען שבת זכור, געמאכט תמחה זכר עמלק. סאו עמלק איז אנגעקומען צו די אידן אויך נאר נאכדעם וואס מ'איז ארויס פון מצרים. סאו זענען מיר אדורכגעגאנגען פרשת בא בשלח, מ'איז ארויס פון מצרים, מ'האט מקבל געווען די תורה. און און מ'איז ארויס פון קליפת מצרים, קליפת מצרים האבן מיר דעמאלטס גערעדט איז פרעה, פרעה וואס זיצט און און און און און טשאוקט, טשאוקט די אידן'ס דעת. עמלק איז איז וואנס אידן האבן געהאט דעת, מ'איז ארויסגעקומען פון מצרים, און מ'שטייט דארט למען, כי ידעתי, א גאנצע צייט זאגט די תורה דארט למען דעת, מ'זאל וויסן, אלע מכות זענען געקומען צו געבן פאר די אידן דעת, וואנס די אידן האבן שוין געהאט דעת, זיי האבן שוין געוואוסט, זיי זענען ארויס פון מצרים, יעצט איז געקומען די קליפה פון עמלק, די קליפה פון עמלק קען שוין נישט, נישט, מען קען שוין נישט צונעמען פון די אידן די דעת, מען קען נאר אריינלייגן מטיל ספק זיין, מען קען נאר מאכן די, דאוטן די דעת, דאוטן וואס איך ווייס, דאוטן וואס איך בין קאנעקטעד צו. סאו יעצט אז, אז מען מעקט אויס עמלק אויכעט, יעצט קומט פורים, יעצט קומט א, וואס געשעט איז ווען א מענטש מעקט אויס זיין, זיין דאוט,

און פֿון די, פֿון די, פֿון די ספֿקות און קאָפּדרײעניש און די אומרויִקײט, די רעסטלעסנעס, װאָס אונדז האָבן, די נישט-מיושבדיקײט, װאָס מ'איז אומרויִק, מען שפּרינגט פֿון זאַך צו זאַך, מען טאַנצט, מען שפּרינגט, אַזױ חלק פֿון דעם קומט פֿון די פֿאַקט, אַז איך דאַוט מיך, אַז איך בין אַ גאַנצן צײַט, װײס איך נישט, צי איך בין גוט און צי איך בין אין אַ גוטע פּלאַץ. און צו וואס איך טוה גוט. מען איז ביזי אגאנצן צייט זיך דאוטן, וואנס דאס פאלט אוועק קומט אריין אויף א מענטש אזא מין רואיגקייט און אזא מין קלארקייט און א מיושב'דיגקייט אין לעבן, און א מענטש קומט אריין צו א חתונה, איך נוץ אלעמאל די עקזעמפל ביקאוז ס'איז. פאבליק נאלעדזש, יעדער איינער ווייסט פון וואס איך רעד, שמחה ענקזייעטי, ס'הייסט ס'איז נישט קיין ממש ענקזייעטי, ס'איז די די די די בלוט וואס קומט מיר אריין אין פנים ווען איך וואק אריין אין א זאל. ס'איז וואס יעדער מענטש קען עקספיריענסן, יעדער מענטש פארשטייט וואס איך רעד. סאו ווען א מענטש האט, ווען א מענטש האט דאס, ווען א מענטש ווייסט קוועשטענס צו איך בין גוט, איך בין נישט גוט, ער קומט אריין אין א זאל, ער זעט פול מיט פנימ'ער און יעדע פנים מיינט אים ער זאגט אים עפעס אנדערש איבער זיך, און ער ווייסט שוין ער ווערט אינגאנצן צושאקלט און ער מוז רעדן און ער מוז טרעפן איינעם און זיך דיסטרעקטן, ער נעמט ארויס זיין פאון, ער האלט זיין אי סיגערעט, ער שפרינגט, ער איז נישט מיושב, ער עקספיריענסט אפילו נישט, ער איז נישט דא, ער איז נישט פרעזענט, ער קען נישט זיין פרעזענט אין די מאמענט, ער קען נישט כאפן אפילו וואס דא גייט פאר, די מוזיק פראסקעט, מענטשן טאנצן, ער איז לייק וואו? משא"כ ווען א מענטש קומט אריין פארדעם און ער ווייסט איך בין גוט. איים אלרייט, ער פיל, ער פילט זיך, ער פילט זיך אליינס, און ער איז זיכער מיט זיך, ער קוועשענט זיך נישט, און ער וואקט אריין, און פון א, פון א רואיגע פלאץ, פון א קאמפארטעבל פלאץ, קען ער עקספיריענסן וואס ער עקספיריענסט אפילו עס איז די גרעסטע צומישעניש. סאו, און די זעלבע זאך איז אין פורים, פורים קומט מען אן צו א פלאץ פון עד דלא ידע, מען קומט אן צו א פלאץ ווי נאכדעם אז איך האב דעת ווייס איך סך הכל אז איך ווייס נישט גארנישט. און פורים איז די צייט וואס ווען כ'האב נישט קיין ספק און איך בין זיכער און איך ווייס אין עוד מלבדו ווייל כ'האב געזעהן אפילו וואס דער באשעפער האט געוויזן זיינע זיינע ניסים אפילו אין די טבע דורך די גאנצע סטארי פון אחשורוש מיט המן וואס איז אלעס געווען די גאנצע נס איז געווען נס בתוך הטבע און מ'האט געזעהן אז השם הוא האלוקים אין די טבע די גאנצע וועלט און די השגחה פרטית אויף די וועלט פון יעדע פיצי קליינע זאך. איז דער באשעפער, און דאס איז געווען אזוי קלאר, once איך האב די קלארקייט דעמאלטס אפילו איך זעה די, אפילו איך זעה אזוי ווי א שיכור זעהט פורים צוויי, די צוויי וועלטן, סאו וואס וואס איז די גרויסע שמחה אז מען זעהט צוויי וועלטן, דארף זיך אנשיכורן פורים ווילאנג מען ווערט שיכור און וואס דעמאלטס גיי איך זעהן צוויי איך וויל דאך נאר זעהן איינס, באשעפער איז איינס, באט ווען מען כאפט אז איך בין די וואן וואס זעהט די צוויי, איך איך זעה ביידע פון דעם. און די זעלבע זאך אין א מענטשנ'ס לעבן, אויב א מענטש זעט א צוויי פארט פון זיך, ווער בין איך? וואס גייט פאר דא? למעשה האב איך דאך דאך די דאוט, ווייל איך ווייס אז איך האב אזא שלעכטע פארט אין מיך. איך בין נישט, איך קען נישט זאגן איך בין נאר די גוטע, דא טוט ער, און מען צופליקט ווער בין איך? פורים קען מען זען די ביידע און זען אז איך בין די גאנצע זאך. און ס'איז נישט, און ס'איז נישט קיין חילוק, מיינע, מיינע, מיינע, מיינע סטראגלס און מיינע מוטשעניש וואס איך מאך אריבער, איז א חלק פון מיין עבודה. א שמחה'דיגע עבודה. און, און, און דאס געשעט פורים ווען ס'ווערט נישט קיין חילוק צווישן ארור המן און ברוך מרדכי. ווען ס'קען אנקומען צו אזא פלאץ, ווען א מענטש קען זען אז באשר הוא שם דארטן וואו ער איז, איז דער באשעפער מיט אים, ווען ער געדענקט דאס, ווען ער ווייסט דאס, ווען ער לעבט מיט דעם, דעמאלט, און ער האט נישט קיין דאוט, דעמאלטס געשעהט פורים. דעמאלטס געשעהט ונהפוך הוא. ווערט א מענטש א נייע מענטש. דער עולם הפוך ראיתי, א פארקערטע וועלט. פורים איז א יום טוב, אינטערעסאנטע יום טוב. און דאס אסאך מאל קען איך האב איך געהערט פון אסאך מענטשן אז פורים איז די מאוסט בארינג טאג. איך האב עס קיינמאל נישט אזוי ווייט פארשטאנען ווייל מען שיקערט מען טאנצט מען שפרינגט ארום וואס הייסט ס'איז בארינג פורים איז די לעבעדיגסטע טאג באט שפעטער האב איך אריינגעטראכט צו מיך אז למעשה פורים מען ליינט די מגילה ביינאכט עסט א סעודה ביינאכט אקעי דאס איז ביינאכט אינדערפרי שטייט מען אויף מען ליינט די מגילה מען געבט מתנות לאביונים שלח מנות ווילאנג ס'נעמט

סאו מיין מענטש, ס'קען זיין בארינג, באט פון די אנדערע זייט, האב איך געטראכט צו מיך וואס איז פורים? פורים איז די טאג וואס כ'קען זיצן און עקספיריענסן ווי די צומישעניש פון די וועלט, עקספיריענסן אלע מיני זאכן, אינמיטן קומט אריין מיוזיק, ס'צופראסקעט א הויעך, שטיל, נידריג, אסאך מאל קומט מען אריין פורים צו איינעם אין א היים מיט שלח מנות און ס'איז שטאק שטיל, מ'זיצט דארט פורים ביי א סעודה, יעדער איז איידל, רואיג, שטיל, אינגערמאן מיט אפאר קינדער. די נעקסטע הויז טוט זיך מיוזיק, עס טאנצט, עס שפרינגט שיכורים שוין. צו קענען די אלע זאכן, זיצן און עקספיריענסן פורים, זיין רואיג מיט דעם, נישט אין די נערוועזיגקייט, אן אנגעצויגנקייט, ס'איז יום טוב, זיין פרייליך, זיין גוט אויפגעלייגט, עסן א סעודה, און עקספיריענסן די גאנצע מיש מאש, קענען זיין פרעזענט אין דעם, קענען זיין. און קענען זיך זעהן מיט א רואיגקייט זיך עקספיריענסן די מאמענט, נישט נאר זיין, פארשטייט זיך אז מען דארף אויכעט זיין פארט פון די מישמאש און זיך אויפשטעלן טאנצן און שפרינגען און פארגעסן וואו מען איז און זיך אריינלאזן אין דביקות, באט אויכעט קענען טרעפן די פרעזענטנעס און די עקספיריענס אין די גרויסע מישמאש. און פאר דעם איז טאקע גארנישט דא וואס צו טון. ווייל אלץ וואס איז דא וואס צו טון איז משתה ושמחה, ס'איז טאנצן און שפרינגען און עקספיריענסן און זיין דארט, און מ'זיצט זיך צוזאם מיט חברים, משפחה ומשפחה, יעדער איינער און פארברענגען, האבן א לוסטיגע פורים, און פורים איז א מורא'דיגע עת רצון. פורים קומט אראפ א אור. וואס וואס איז וואס איז א אזא אזא גרויסע ריזיגע אור אראפצוקומען, ס'איז ס'איז ממש א א א א נס, ווי די אר"י הקדוש איז מסביר, ס'איז א נס אפילו בתוך ניסים, ס'איז א א ס'קומט אראפ א ריזיגע ריזיגע אור פורים, ואשר על כן קען מען עס ממש ממש אויסבעטן אלעס וואס מען וויל, ס'איז א ס'איז א שמחה פון פון פון שאין כדוגמתו, שמחה ש כל המועדים יבטלו, ימי פורים לא י לא יבטלו, אפילו אלע ימים טובים וועלן ווערן בטל, משיח העט קומען. און כל המועדים, ימי פורים לא יבטלו, גייט פורים נישט בטל ווערן. אזא שמחה, אזא הפלא'דיגע שמחה איז עס, און מרדכי ואסתר זענען געווען די אור, זאגט דער אר"י הקדוש, די אור פון די סוף פון גלות בבל, זיי זענען געווען די ליכטיגקייט וואס האט אנגעגרייט כלל ישראל צו קענען ארויסגיין פון גלות און בויען די בית המקדש, און אשר על כן פאר אונז איז אסתר סוף כל הניסים, און אין די מעשה טרעפן אונז זיך די מערסטע, אין די נס בתוך הטבע וואס דער באשעפער פירט אונז, האט אונז געפירט פון יארן צוריק וויאזוי זעמער אנגעקומען דא אין די לאנד אין אמעריקע און און פונקטליך וויאזוי מען האט זיך צוטיילט און וואו מען וואוינט און יעדער איינער וואו וואו ער איז אנגעקומען פונקט און נאכדעם וואס גייט פאר אין די וועלט יעצט פון צוויי יאר צוריק דריי יאר צוריק וואס זאכן האבן גענומען א טורן זאכן גייען אזוי שנעל. די וועלט פליט. אלע זאכן וואס מ'האט געמיינט אמאל איז יא נארמאל ווערט נישט נארמאל. זאכן וואס מ'האט געמיינט אמאל איז נישט נארמאל ווערט יא נארמאל. און יעצט לעיטלי, כ'מיין שוין יארן וואס מ'לעבט מיט די קאנסעפט אז ס'איז נישט דא אזאך ווי א לאנד גייט סתם אריין און וועגן א, פאר גארנישט פאר נישט אריינגיין אין אן אנדערע לאנד און האלטן א מלחמה. פלוצלינג זעהט מען אז אזוי האט מען געמיינט. יעצט איז דאס אויך דא. און די וועלט פליט אזוי שנעל. און מען טראכט וויאזוי האט דער באשעפער אונז אריינגעפירט אין די השגחה פרטית וועלכע מעשה שפילט זיך דא, ווי אזוי שפילט זיך א מעשה פון די גאולה דא, ווי אזוי אונז גיי מיר סטעפ ביי סטעפ ווערן מיר אונז נענטער, זאכן געשען ארויף אראפ, און מען באמערקט נישט אלעמאל, מען שטעלט זיך נישט אפ טראכטן, אדער שטעלט מען זיך יא אפ און אונז קען מען נישט זען, מען ווייסט דאך נישט ווי אזוי עס אפצוליינען, מען ווייסט נישט וואס מען זעט. באט אונז ווייס מיר קלאר און אונז גלייב מיר אז יעדע ריר בהשגחה פרטית איז אויסגערעכנט אויפן האר און אלעס איז א סטעפ נענטער צו די גאולה און א סטעפ נענטער צו די גאולה און אונז האלט מיר ממש דארט דער אייבערשטער זאל העלפן הן גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלקים איז דא א ווארט אז ס'שטייט בניסן נגאלו און בניסן עתידין ליגאל. אבער אונז וויל מען דאך יעצט חודש אדר, אונז וויל מען נישט ווארטן ביז ניסן, אונז וויל מען שוין משיח. שטייט הן גאלתי אתכם אחרית כראשית זאגט דער באשעפער, איך האב ענק שוין אמאל אויסגעלייזט אחרית אין די לעצטע חודש אדר כראשית כאילו ס'וואלט געווען ניסן, אונז האמיר שוין געהאט אמאל א גאולה אין אדר. דער אייבערשטער זאל העלפן זאל מען האבן נאכאמאל א גאולה אין אדר, און זאל מיר האבן א פרייליכע פורים און א לוסטיגע פורים און קענען אויסבעטן אלעס גוטס פאר אונז און פאר אונז גאנץ כלל ישראל און קענען טאנצן און שפרינגען און זיין עד דלא ידע זיין אין א דביקות מיטן הייליגן באשעפער קען מען האבן א מאמענט, פורים קען מען האבן א מאמענט פון זינגען, פון תפילה, פון זיך אויסוויינען די הארץ, אויסטאנצן די הארץ פון דביקות, פון שמחה, פון קאנעקשאן צום באשעפער, פון פילן דעם אייבערשטער, פון אהבת ישראל, פון יעדע איד וואס מען טרעפט פורים שמייכלען צו, גריסן צו, ס'איז פורים היינט, זעמיר אלע ברידער. זיך גריסן און פילן די אהבת ישראל און זיך אנפילן מיט דעם, אנזעטיגן מיט דעם, מיט אהבת השם און אהבת ישראל, מיט שמחה, מיט תורה, פון קיימו וקיבלו, מיט אלע גוטע השפעות און אלע גוטע ברכות וואס פורים האט. האטס א פרייליכן פורים און סי יו עפטער יום טוב.